קאסעט פֿיר, זײַט זיבן, המשך. ביים עסן איז דער אנקל נאך אלץ ערנסט געבליבן געשוויגן. זעלטן ווען געקוקט אויף מאשין, געווען פארקלערט. כאטש געגעסן האט ער מיט אפעטיט און אסאך וויין געטרונקען, און פון צייט צו צייט אויפגעפאדערט מאשין צו טרינקען. אנקל, מאך ווידער אז עס זאל גוט זיין. דו קענסט עס שטענדיג אזוי גוט מאכן,

דו ווייסט פארוואס? האט מאשע געזאגט פארשעמט. זי האט געשוויגן א מינוט, פלוצעם אויפגעהויבן איר גרויסע אויגן און געקוקט פריי און קינדיש דעם אנקל אין פנים אריין און געזאגט מיט א קינדערשער אבער זיכערער שטים. איך האב דיך ליב, אנקל! איך האב דיך זייער ליב! איך האב דיך מער ליב ווי מיין פא און מער ווי מיין מא! אפשר ביסטו צו אנדערע שלעכט, נאר צו מיר ביסטו שטענדיג געווען גוט, שטענדיג זייער גוט, און איך וועל דיך שטענדיג ליב האבן, קיינמאל ניט לאזן קיין שלעכטס ווארט רעדן אויף דיר. איך האב דיך ליב, דו ביסט מיין טייערער, טייערער אנקל. שווייג, מאשע, שווייג, האט דער אנקל געברומט ווי פאר זיך, טרינק וויין, טרינק, פליז. איך קען ניט, האָט מאַשע צוגענומען דאָס גלאָז פֿון אירע ליפּן און האָט עס אַוועקגעשטעלט. הער, אָנקל, האָט זי מוטיק אָנגערופֿן און איז צום ערשטן מאָל רויט געוואָרן, רעדנדיק מיטן אָנקל, און אירע אויגן האָבן אָנגעהויבן שיינען מיט אַ נאַסן גלאַנץ. איך האָב נישט געוווּסט ביז איצט, וואָס עס הייסט חתונה האָבן. איצט ווייס איך. און איך מיין, און איך מיין, אַז פֿאַר אונדז חתונה האָבן איז נישט גוט. עס וועט ניט זײַן גוט. איך וויל זיין מיט דיר אינדערהיים ווי א טאכטער, כ'וועל דיך ליב האבן ווי א טייערן טייערן אנקל, ניט ווי דו ווילסט, האלטסטו נישט אזוי? דער אנקל האט געשוויגן, געטרונקען דעם וויין שווער און אויפגעמונטערט מאשען, טרינק, מאשע, פליז, טרינק! דאנט, אנקל, דאנט! האט מאשע געזאגט און אוועקגענומען דער גלאז פון אנקל און נישט געלאזט אים טרינקען, איך האב ניט ליב ווי דו טרינקסט היינט, דאָנט, דאָנט! ענטפֿער מיר, פּליז, ענטפֿער! פֿאַר װאָס רעדסטו ניט מיט מיר הײַנט? דער אָנקל האָט זי אָנגעקוקט און געשמײכלט גוט און מיט ליבע צו איר. האָסט נישט ליב, הײסט עס, דעם אָנקל, האַ? װי מאַשע? איך בין צו אַלט פֿאַר דיר, װאָס? איך פּאַס דיר ניט? יעס, מאַשע! האָט דער אָנקל געלאַכט און געמאַכט מאַשען אױך צו לאַכן, און פֿון דעם גאַנצן געשפּרעך איז עפּעס גאָרנישט געװאָרן. אָ, אָנקל, אָ, אָלד מען, רעד ניט אַזױ, אײַ לײַק יו, יו אַר מײַ אָלד גוד אָנקל, איך װעל שטענדיק זײַן מיט דיר, איך װעל װױנען מיט דיר אין דעם נײַעם הױז װאָס דו האָסט צוגעגרײט, אײַ לײק איט, יו אָלד דיר אָנקל. דער אָנקל האָט צוגערופֿן דעם קעלנער און באַצאָלט, אַרױסגײענדיק האָט ער זיך אָנגערופֿן צו מאַשען, דו װילסט גײן מיט מיר? אומעטום אנקל. ארויסגעקומען פון רעסטאראן האט ער צוגערופן אן אויטאמאביל און געהייסן זיך פירן הארלעם וועסט. איך וויל דיר ווייזן די נייע מעבל. דער טאפעצירער האט שוין צוגעגרייט די מעבל, אלץ איז שוין פארטיג, איך וויל אז דו זאלסט זען. מאשע איז טרויעריג געווארן און האט געשוויגן, פלוצלונג האט זי זיך ווידער אנגערופן, אנקל, פארוואס ענטפערסטו מיר ניט? וואס? דאס וואס איך האב געזאגט דיר. וואס? וואס? האלסט ניט אז ס'איז בעסער פאר אונדז אז דו זאלסט בלייבן מיין אנקל, מיין גוט גוט פּאַ, און איך דיין טאכטער, איידער מיר זאלן חתונה האבן? עס איז אלרייט, מאשע, שווייג, שווייג! און זיי זיינען שוין שטיל געבליבן דעם גאנצן וועג קיין הארלעם. קאפיטל דרײַצן. דאס בלויע צימער. דער אנקל האט אריינגעפירט מאשען אין דעם הויז אריין, וואס ער האט אויסגעריכט אויף צו וואינען נאך דער חתונה. דאס הויז איז שוין געווען אינגאנצן גרייט, די מעבל האט נאך פריש געשמעקט מיט לאק, די פארהענגען האבן שוין געהאנגען, און דאס גאנצע הויז האט געווארט אויף די איינוואוינערס. דער אָנקל האָט ליכטיק געמאַכט אין אַלע צימערן און עס האָבן אָנגעהויבן צו פֿינקלען דאָס געשליפֿענע גלאָזוואַרג, די וואַזאָנען, די פּאָרצעלײַנע הינט און קעץ, מיט וועלכע אַלע צימערן זײַנען פֿול געווען. דער אָנקל האָט אַרומגעפֿירט מאַשען פֿון איין צימער אין אַנדערן. די צימערן זײַנען געווען רײַך אויסגעמעבלירט נאָך דעם געשמאַק פֿון אַן אָלרײַטניק, היימיש, וואַרים, מיט אַ סך מעבל, קליינע שטיקלעך און זייער אַ סך אָנגעשטעלטע קלייניקייטן. דאָס אויפֿנעם-צימער האָט געמאַכט דעם אײַנדרוק ווי אַ קראָם פֿון עלעקטרישע לאָמפּן און פּאָרצעלײַענע הינט, און דער אָנקל האָט יעדער מאָל איבערראַשט מאַשען מיט אַ נײַעם ליכט-עפֿעקט. דאָ האָט אַ קאַץ אַרויסגעשטאַרט אַ פּאָר געלע לײַכטנדיקע אויגן, באַלד האָט זיך אַ הענגל ווײַנטרויבן פֿון אַ שראַנק אַראָפּ אָנגעהויבן צו לײַכטן און באַלד אַן אַנדער שטיק גלאָזוואַרג. מען האט געזען אז דער אנקל האט זיך אפגעגעבן מיט דעם אויסמעבלירן די צימערן און האט אין זיי אריינגעלייגט זיין ליבע און זיין פאנטאזיע. נאר צום מערסטנס האט געטראגן שפורן פון זיין אויפמערקזאמקייט דאס שלאפצימער. דאס שלאפצימער איז געווען איינגעארדנט מיט דער צערטליכקייט פון א גראבן מענטשן. אלסדינג אין צימער איז געווען בלוי, די ווענט באמאלט מיט ביליגע לאנדשאפטן, וועלדער און טייכן, זיך באדנדיקע פרויען, טאַנצנדיקע פֿעען, און דער באַלקן, װי אַ נאַכט-הימל מיט שטערן. אַ בלױער פֿראַנצײזישער גרױסער דיװאַן האָט צוגעדעקט דאָס גאַנצע צימער. דאָס בעט איז געשטאַנען אױף אַ פּיעדעסטאַל, באַהאַנגען מיט אַ בלױער זײַדענער חופּה. נאָר דאָס ליכט האָט ניט אױסגעהאַלטן דעם סטיל. דאָס ליכט איז אױך דאָ געװען, װי אין אױפֿנעם-צימער, פֿאַרשײדנפֿאַרביק, רױט, בלאָ, העל. און דאָס האָט צעשטערט די האַרמאָניע פֿון צימער. דער אָנקל האָט געגעבן אַ דריק אין אַ קנאָפּ, און אַן עלעקטרישע פּיאַנאָלע, וואָס איז געשטאַנען אין אַ צווייטן צימער און איז געווען באַהעפֿט מיט שלאָפֿצימער, האָט פּלוצעם אָנגעהויבן צו שפּילן. דער אָנקל האָט זיך צום לענגסטנס אָפּגעשטעלט אין שלאָפֿצימער און גענומען זיך זייער גענוי באַטראַכטן דאָס בעט. מאַשע איז רויט געוואָרן און דאָס האַרץ האָט איר אָנגעהויבן צו קלאַפּן. זי האָט געוואָלט וואָס גיכער אַרויס פֿון צימער. דאָס צימער מיט דעם בעט אויף דעם פּעדעסטאַל

זי האָט זיך געשראָקן פֿאַר דעם געדאַנק און געפּרוּווט אַרויסגיין פֿון צימער. דער אָנקל אָבער איז געבליבן זיצן אויפֿן ראַנד פֿון בעט און זי אַרײַנגערופֿן, וווּ לויפֿסטו, מאַשע? בלײַב דאָ! ווי געפֿעלט עס דיר, האַ? אָ, שיין! האָט מאַשע אָפּגעענטפֿערט, קוקנדיק ערגעץ אין אַ זײַט. שיין וואָס? האָט דער אָנקל געלאַכט, און געגעבן א דריק א קנאפ אין וואנט. דאס גאנצע צימער איז באגאסן געווארן מיט א בלוט רויט ליכט וואס האט די בלויע פארבן פון צימער געמאכט געל, און דאס גאנצע צימער האט מיטאמאל אנגענומען א קאליר ווי נישט פון דער וועלט, אלץ איז געווארן עפיס סודותדיג, דאס מעבל, די פארבן פון די ווענט, און דער אנקל ווי א פעטע געלע חיה איז געזעסן אויפן בעט. נאר דאס ליכט האט נישט לאנג געדויערט, באַלד האָט דער אָנקל געגעבן אַ דריק אַן אַנדער קנעפּל, און דאָס צימער איז באַגאָסן געוואָרן מיט אַ בלויער ליכט, דערנאָך מיט אַ ווײַסן ליכט. דער אָנקל האָט ליב געהאַט ליכט-עפֿעקטן און האָט פֿאַרזאָרגט דאָס שלאָפֿצימער מיט פֿאַרשיידענע ליכט-קאָמבינאַציעס, און די עלעקטרישע פּיאַנאָלע האָט סודותדיק געשפּילט אַ ביליקן וואַלס פֿון אַ צווייטן צימער אַרויס. נו, ווי געפֿעלט דיר דאָס, מאַשע? אָ, שיין! וואָס קומט אָבער אַרויס אַז דו האָסט מיך ליב נאָר ווי אַן אָלד גוט אָנקל, נישט מער ווי אַן אָלד גוט אָנקל. ווי האָסטו געזאָגט, מאַשע? ווי אַן אָלד גוט אָנקל? פּליז, רעד ניט אַזוי, אָנקל, מיר געפֿעלט נישט ווי דו רעדסט. ליסען, מאַשע, איז דער אָנקל פּלוצעם ערנסט געוואָרן, איך מוז מיט דיר רעדן אָפֿן. דו ביסט שוין מער קיין קינד ניט. דו פֿאַרשטייסט וואָס איך מיין. קיין גוד אולד אנקל וויל איך ניט זיין, איך האב קיין חשק ניט, איך וויל עס ניט. מאשע איז שטיל געבליבן, האט געבויגן דעם קאפ צו דער ערד. וועל, איך בין צופרידן וואס עס איז איצט ארויסגעקומען און נישט שפעטער, האט דער אנקל ווייטער גערעדט, איצט וועט צום ווייניגסטן קיין טראבל ניט זיין. דאס הויז קען איך פארדינגען אדער אפשר עפעס אנדערס טאן דערמיט. ביסט בייז אויף מיר אנקל? האט מאשע געפרעגט. בייז? פארוואס זאל איך זיין בייז? פאר דעם געלט וואס דו האסט מיך געקאסט? אָ, אָ, מיינע לאנדסלייט קאסטן מיך אזויפיל. ניין, איך בין נישט בייז, איך בין נישט גוט. און אפשר האסטו שוין וועמען דארף מען חתונה מאכן? שיק דיין פאטער צו מיר. וואס איך טו פאר אלע מיינע לאנדסלייט וועל איך טון פאר דיר אויך. און איך ווינטש דיר גליק, מאשע. דער יונגערמאן, ווען ער איז פעאיג צו עפעס קען ער קומען צו מיר. אפשר וועל איך עפעס קענען טון פאר אים? מאשע האט אויפגעמאכט אירע גרויסע אויגן אויפן אנקל, זי איז געווען צוגעוואינט צו אים ווי א קינד צו א פאטער, און די שפראך וואס ער האט גערעדט איצט האט זי פון אים קיינמאל נישט געהערט, און זי האט מורא געקראגן פאר אים. דאך איז זי געווען צוגעוואינט צו אים, און זי איז צוגעגאנגען צו אים און געפיעשטשעט זיך צו אים ווי א קינד צו א גרויסן פאר וועלכן עס האט מורא. דיר אנקל פליז רעד ניט אזוי, איך ווייס ניט וואס איך זאל טאן, איך בין א נאריש מיידל, דו ביסט גערעכט, דו האסט אזויפיל גוטס געטאן מיר, מיין פא און מיין מא, און איך בין אזוי שלעכט, אזוי נאריש, מיי גוד, גוד אנקל, און זי האט באהאלטן איר קאפ אין זיין האלז, און נאסע טרערן און א קינדישער כעס וואס זיינען געקומען פון אימה און אומבאהאלפנקייט האבן געווארעמט דעם אנקל'ס אלטע הארטע הויט. א מינוט האט ער הנאה געהאט און האט זיך געלאזט קושן, נאר באלד האט זיין אינעווייניגסטער מענליכער שטאלץ פראטעסטירט געגן די אומשולדיגע קינדישע קושן. ער האט זי געוואלט ארומנעמען און קושן אין מויל אריין ווי א מאן א ווייב, נאר אירע טרערן האבן אים צוריקגעהאלטן דערפון, ווייל די טרערן האבן זי קינדיש געמאכט, האט ער זי אפגערוקט. דו פארגעסט זיך, מאשע, דו ביסט שוין ניט מער קיין קינד, דו ביסט א דערוואקסענע מיידל. מאַשע איז רױט געװאָרן פֿאַרשעמט, אירע טרערן זײַנען געבליבן הענגען אין מיטן אירע אױגן, און זי האָט געקוקט מיט נאַסע אױגן אױפֿן אָנקל און נישט געװוּסט װאָס צו טאָן. װילסט אַהײם גײן? האָט דער אָנקל זי געפֿרעגט. יאָ, האָט מאַשע געשאָקלט מיטן קאָפּ. דער אָנקל האָט אױסגעלאָשן דאָס ליכט, זײער זאָרגעװדיק פֿאַרשלאָסן די טירן פֿון הױז. אויף מאשען האט ער זיך ניט אומגעקוקט ווי זי וואלט דא נישט געווען. איידער ער האט זי אראפגעלאזט פאר איר הויז האט ער געזאגט צו איר, זארג זיך ניט מאשע. אלץ וואס איך וועל קענען טאן פאר דיר וועל איך טאן, ווי פאר אלע מיינע לאנדסלייט און משפחה. און ער איז אוועקגעפארן. אין דער היים האבן פא און מא געווארט מיט שרעק אויף מאשען, נאר מאשע האט זיי גארנישט געענטפערט אויף זייערע פרעגנדיקע בליקן און איז אריין צו זיך אין צימער. אהרן האט עפעס נאר געשריען און געוואלט פרעגן, נאר די ווייב האט אים געצופט ביין ארבל און געברומט צו אים, לאז זי גיין! היינט פרעג זי ניט! אהרן האט איינגעזען אז די ווייב איז גערעכט ווי תמיד. מאשע איז געלעגן א גאנצע נאכט. דורך דער נאכט איז איר קלאר געווארן אז זי האט נישט מער קיין רעכט אויף קיין גליק, אז זי איז אויפגעצויגן געווארן מיט א שנור אויפן האלז, אז מען האט זי פארקויפט ווען איז נאך א קינד געווען, פאר דער באקוועמליכקייט פון פא און מא און פון איר גאנצער משפחה. זי האט זיך דערמאנט אן האפקינס סטריט, איידער דער אנקל האט זיך פאר זיי אנגענומען, ווי זי איז געווען די קליינע מאמע פון הויז, זי האט געשמייכלט ווי זי האט אפגענארט דעם שפייזקרעמער און דעם קצב מיט דעם צויבער-ווארט, פא ארבעט שוין, זי האט זיך דערמאנט ווי זי האט דעם טאטן געשלעפט אהיים ווען ער איז אנטלאפן פון דער מאמען, און נאך אזעלכע ענליכע סצענעס.

דעם מאָרגן אינדערפֿרי האָט זי צו אַלעמענס איבערראַשונג געזאָגט דעם פֿאָטער, אַז ער זאָל רעדן מיטן אָנקל, אַז זי באַדויערט אירע רייד, און, אָבער דער אָנקל האָט זיך נישט געלאָזט רעדן, ער האָט נישט געוואָלט הערן און געדענקען מער דערפֿון. אַהרן מעלניק און זײַן ווײַב זײַנען געקומען בעטן זיך בײַ אים, אַז ער זאָל רחמנות האָבן אויף זייער יונג קינד און ער זאָל נישט צעברעכן איר יונג לעבן. אבער דער אנקל האט נאר געוואלט אז מאשע זאל קומען צו אים אליין און אים זאגן וואס זי האט צו זאגן, און דערנאך וועט ער זען וואס ער האט צו טון. און צוגעגעבן האט ער, פליז, טוט מיר א טובה און נייט זי ניט צו טון זאכן וואס זי וויל ניט, פאר אייער שטיקל ברויט. מאשע האט געפילט די באליידיקונג,

וועלכע האבן געקוקט אויף איר ווי שטומע באשעפענישן, טו עס פאר אונז! זי איז געווען די קליינע מאמע און נישט געהאט קיין כח זיך אנטקעגנשטעלן די געפילן פון איר מוטערליכקייט וואס זי האט גענומען אויף זיך פון קליינערהייט אן. זי האט זיך געזען מיט טשארלי'ן. נישט דערפאר וואס זי האט זיך געריכט צו הערן פון אים א ווארט וואס זאל איר כח געבן אויסצוהאלטן דעם קאמף, נאר זי האט געוואלט זען אפשר וועט זיין אנבליק איר געבן מער קראפט און האפענונג. זי האט זיך אפגערעדט מיט אים צו טרעפן. און ווידער אום האבן זיי א גאנצן טאג דורכגעשפאצירט די פיפט עוועניו און סענטראל פארק, און טשארלי האט ווידער געהאלטן אין איין רעדן פון גרויסע זאכן וועגן באפרייען די וועלט און וועגן דעם תכלית פון לעבן, און דערציילט איר פון זיינע פלענער צו ארגאניזירן א סטרייק ביים אנקל. אבער פאר איר אליין, פאר איר לעבן, פאר איר אייגענע אינטערעסן, האט ער קיין ווארט נישט געהאט. ווי דענסמאלט האט זיך טשארלי אינטערעסירט מיט דער גאנצער וועלט, נאר ניט מיט איר. ווי דענסמאָלט האָט טשאַרלי זי נישט געזען. זי האָט אים שוין געוואָלט פון אַלצדינג דערציילן און בעטן אים, אַז ער זאָל איר העלפן שטאַרק זיין, זי זאָל האָבן כח ווידער אָנצוהייבן דאָס לעבן אויף אייגענער אחריות, אויף אייגענע רעכענונג, ער זאָל איר העלפן זיך שטעלן אויף די פיס. אָבער טשאַרלי איז געווען פאַרנומען מיט אַזעלכע גרויסע וועלט-זאַכן, אַז זי האָט נישט געוואוסט, ווי זי הייבט אָן צו רעדן מיט אים וועגן זיך, וועגן איר קליינעם לעבן, ס'האָט זיך איר געדאַכט, אַז פֿאַר טשאַרלי'ן איז דאָס צו קליין, ער זאָל זיך אָפּגעבן מיט אַזעלכע פּריוואַטע ענינים. זי איז אַהיימגעקומען פֿון טשאַרלי'ן נאָך מער פֿאַרלאָזט און איינזאַם, ווי זי איז געגאַנגען צו אים. קיין וואָרט וועגן זיך האָט זי מיט אים נישט גערעדט, און טשאַרלי'ן איז עס גאָרנישט אײַנגעפֿאַלן. זי האט געפרואווט אליין זיך שטעלן אויף די פיס, געגאנגען זוכן א שטעל נאך אן אנאנס פון א צייטונג, איז אינדערהיים געווען תשעה באב. זי האט געשפירט אויף זיך די שטומע בליקן פון די קליינע שוועסטערלעך, געפילט דעם טאטנ'ס ציטערן. איז וואס איז דער חילוק? שוין לאנג איז די שנור איר אויפן האלז ארויפגעצויגן, זי איז געבוירן געווארן מיט דער שנור אויפן האלז. זי איז געגאנגען צום אנקל. זי האט געפילט צו אים נישט מער ווי עקל און פאראכטונג. דאך איז זי געגאנגען. זי האט קלאר געפילט, זי האט געוואוסט דעם באטייט פון איר גיין, די רעזולטאטן דערפון, און זי האט געזען דאס בלויע שלאף-צימער מיט דעם בעט אויפן פעדעסטאל. עס איז געווען ווי דאָס בלויע צימער וואָלט איר אַ כּישוף אָנגעטאָן און האָט דערפֿירט זי צו פֿאַרבייגן אַלע באַליידיקונגען און אַלע געפֿילן און גיין אַליין צום אָנקל זיך בעטן, אַז ער זאָל חתונה מיט איר. איר פֿאַנטאַזיע זיך צעשפּילט אַרום דעם בלויען צימער און געמאָלט איר פֿאַרשיידענע שרעקעדיקע בילדער. האָט דאָס בלויע צימער געצויגן צו זיך ווי דער טויט דעם קראַנקן. ווי דאָס ערשטע מאָל האָט דער אָנקל זי גענומען אין אונגאַרישן רעסטאָראַן. ער האָט פֿון אַלצדינג גערעדט, נאָר נישט וועגן דעם, צו וואָס מאַשע איז געקומען. ער האָט איר אַפֿילו נישט געהאָלפֿן מיט קיין וואָרט. ער האָט געוואָלט האָבן די גאַנצע באַלוינונג, אַז זי זאָל זיך טאַקע בעטן בײַ אים און דערמאָנען מיטן גאַנצן מויל, צו וואָס זי איז געקומען. די באַלוינונג האָט ער געקראָגן, ווען זיי זײַנען ווידער געווען אין דער נײַער וווינונג און ער האָט זי ווידער אַרײַנגעבראַכט אין בלויען צימער, דער אָנקל האָט זיך אַװעקגעזעצט אױפֿן בעט װי אַ תּליין אױפֿן קלאָץ און האָט געזאָגט, נו, דאָ קענסטו מיר זאָגן װאָס דו האָסט מיר צו זאָגן. אָנקל, איך בין גרײט חתונה האָבן מיט דיר, האָט מאַשע געזאָגט. איז דאַט סאָ? בין איך שױן ניט מער צו אַלט פֿאַר דיר?

דער ריזן איז ווייל איך האב דיך ליב, האט מאשע געזאגט פארשעמט. ווי האסטו מיך ליב? ווי אן אלד גוט אנקל אדער ווי א מאן מיט וועלכן מ'וויל חתונה האבן? מאשע האט אויפגעהויבן אירע גרויסע אויגן צו אים און געזאגט, פארוואס שטעלסטו מיר אזעלכע פראגעס? דו ווייסט עס אליין. איך ווייס שוין גארניט אליין. פֿריִער האָסטו מיר אַנדערש ליב געהאַט. פֿריִער בין איך אַ קינד געװען, האָט מאַשע געענטפֿערט אין דער שטיל. און איצט? מאַשע האָט געקוקט אױף אים און דערקענט אין אים דעם אַלטן אָנקל, זי האָט זיך דערמאָנט די סצענע, װען זי איז אַ קינד געװען און ער האָט פֿאַרשעמט איר פֿאָטער אין אירע אױגן, און װי דענסמאָלט האָט זי זיך געװאָלט אױפֿהעבן און שרײַען אים אין פּנים אַרײַן, ביסט, דאג, נאר א געפיל פון נקמה אין זיך, אין זיך אליין האט זי גענייט צו שטיין און אויסצוהאלטן די אינקוויזיציע. זי האט געשוויגן. און וואס איצט? האט דער אנקל נאכאמאל געפרעגט. וואס איצט? ווי אזוי האסטו מיך איצט ליב? איצט האב איך דיך ליב ווי א מאן מיט וועלכן מ'וויל חתונה האבן, האט זי געקוקט דעם אנקל גלייך אין פנים אריין. ווי א מאן? האט דער אנקל איר נאכגעפרעגט. ער איז צוגעגאנגען, זי ארומגענומען און טיף איר געקושט אין מויל אריין. ווען מאשע איז אוועקגעגאנגען פון אנקל, האט זי געהאט דאס געפיל אז איצט מעג זי שוין אלץ טון, און זי איז טאקע געווען פעהיג אויף אלצדינג. דריטער טייל, קאפיטל איינס, מאן און ווייב. מאשע האט געשוואנגערט, עס איז שוין געווען צוויי יאר נאך דער חתונה, און אנקל מאזעס האט געציטערט איבער איר, ווי מען ציטערט איבער א קליין שוואך קינד. ער האט נישט געקענט איינזיצן אין געשעפט, און יעדע פערטל שעה האט ער זיך געלאזט פארבינדן מיט דערהיים און געפרעגט דורכ'ן טעלעפאן אויף מאשע'ן און אנגעזאגט מאשעלע, פליז, באוועג זיך ניט! געהערט אז אלץ איז גוט אינדערהיים, האט ער זיך בארואיגט און איז ארויף צו די שניידערס און געמאכט שפאס מיט די לאנדסלייט. נו, שלמה'לע, וואס שווייגסטו? זינג אפ דיין קדושה'לע! ס'האט זיך באמערקט א וואונדערליכע ענדערונג אין זיין כאראקטער פון טאג צו טאג, זינט דער אנקל האט חתונה געהאט. ניט נאָר איז זײַן באַציִונג צו מענטשן געװאָרן אַן אַנדערע, אַפֿילו זײַן אױסזען האָט זיך געביטן. דאָס פּנים האָט אָנגענומען מער אָנבליק פֿון מענטשלעכן געשטאַלט, עפּעס אַ װײכס און אַן אומבאַהאָלפֿנס האָט זיך אַרײַנגעגנבֿעט צװישן די פֿעטע פֿאַלדן פֿון אַרום זײַן מױל און אין די טיפֿע אײַנגעזונקענע אױגן. דאָס פּנים זײַנס האָט שױן מער נישט געשראָקן, װי אַ װײכע װײַבלעכע האַנט װאָלט ליבע אײַנגעקנאָטן אין די קנעטשן פֿון זײַן פּנים און צערטלעכקײט אײַנגעהױכט אין זיי, דאָס צערטלעכע פֿון איר וועזן. און עס איז געווען, אַזוי ווי ער וואָלט פֿאַרשפּרייט אַרום זיך די ליבע און ווייכקייט, וואָס ער האָט ערגעץ פֿון אַ געהיימען קוואַל אײַנגעזאַמלט. אָנקל מאָזעס האָט געשמייכלט, געשמייכלט צו זײַנע מענטשן. אָנקל מאָזעס איז געוואָרן פֿרײַנדלעכער, און וואָס אַ טאָג האָט מען פֿאַרלאָרן פֿאַר אים די אימה און דעם רעספּעקט און אויפֿגעהערט זיך צו שרעקן פֿאַר אים. נאָר צום מערסטנס האָבן זיך געפֿילט די ענדערונגען אין אָנקל מאָזעס זינט מאַשע האָט אָנגעהויבן צו שוואַנגערן. פֿון ערשטן טאָג אָן האָט מען באַלד געוווּסט אין קראָם און בײַ די שנײַדערס אויבן און בײַ אַלע לאַנדסלײַט. און געוווּסט האָט מען עס דורך אָנקל מאָזעסעס האַלטן זיך, דורך זײַן אומרויִקייט, דורך זײַן אָפֿטן אָנקלינגען אַהיים און דורך זײַן גוטן שמייכעלע. מען האָט אָנגעהויבן צו לאַכן פֿון אים הינטער דעם רוקן און גערוימט זיך אין די אויערן פֿאַרשיידענע סודות און געוואָרפֿן בליקן אין געהיים אויף סעמען. נאר אויף סעמען האט מען מורא געהאט צו קוקן. עס איז געווען ווי סעם וואלט איבערגענומען אין זיינע הענט אריין די לייצעס וועלכע אנקל מאזעס האט אפגעלאזט. אנקל מאזעס האט זיך וואס אמאל מער פארלאזט אויף סעמען אין די געשעפטן. סעם איז נישט בלויז געווען איצט דער אינעווייניגסטער מענטש, נאר האט אויך איינציגווייז איבערגענומען די באשטעלונגען פון דרויסן. סעם האט דורכגעקוקט די באשטעלונגען, סעם האט ארומגעשיקט די פארקויפערס איבערן לאנד, און ביסלעכווייז איז סעם געווארן דער ריכטיגער באס אין קראם און מורא האט מען געקראגן פאר סעמ'ן מער ווי פארן אנקל. אנקל מאזעס האט די לעצטע צייט אנגעהויבן זיך צו אינטערעסירן מיט אזעלכע זאכן וואס גיבן ניט צו קיין פרעסטיזש א געשעפטסמאן פאר וועלכן מען זאל דרך ארץ האבן. אנקל מאזעס איז געווארן רעליגיעז, אינטערעסירט זיך מיט דער שול פון די לאנדסלייט,

אנקל מאזעס האט געקויפט פאר דער סאסייעטי א נייעם פלאץ פאר א בית עולם, און א העלפט דערפון גלייך פארקויפט אן אנדער סאסייעטי, און דערפון אזויפיל געלט פארדינט, אז די קוזמינער האבן געקראגן זייער בית עולם כמעט בחינם. איצט נוצט ער אויס זיינע גאנצע סוחרישע פעאיגקייטן צו קריגן פאר זיי א שול. ער האט שוין געקראגן א פלאץ פאר א שול כמעט בחינם, און איצט האנדלט ער דאס אונטער צו בייטן דעם פלאץ אויף א הויז, אנקל מאזעס וועט קריגן א שול פאר די לאנדסלייט. און זינט אנקל מאזעס אינטערעסירט זיך מיט דער קוזמינער סאסייעטי, איז די סאסייעטי געוואקסן, רייך געווארן, און האט שוין איינגעשלונגען א פאר אנדערע קלענערע סאסייעטלעך. זיינע פארדינסטן פאר קהל'ישע אנגעלעגנהייטן האבן אים באלד בארימט געמאכט מחוץ די גרעניצן פון קוזמינער לאנדסמאנשאפט. אנדערע ארגאניזאציעס פרואוון פאראינטערעסירן אנקל מאזעס אין גרויסע אונטערנעמונגען פאר טובת הכלל. אנקל מאזעס איז שוין ווייס טשעירמאן פון א מושב זקנים, א טרעזשורער פון א תלמוד תורה, און א דירעקטאר פון א קליינעם שפיטאל, און זיין בארימטקייט ווי א פילאנטראפ און א כלל טוער וואקסט אין שטאט. אונקל מאזעס האט ליב געהאט זיין היים און זיין ווייבל און איז געווען א מאראלישער מענטש. פארשטייט זיך אז ער האט אינגאנצן אפגעשניטן יעדע באציאונג מיט יענעם ווייבל פון רעסטאראן. אונקל מאזעס האט ליב געהאט די ריינקייט פון זיין שטוב און ער האט גארנישט געקענט פארשטיין וויאזוי ער האט געקענט אמאל אנדערש לעבן. דערמאנענדיג זיך זיין אמאליג לעבן האט ער זיך אפגעשאקלט דערפון און עס געהאלטן פאר א שלעכטן חלום. אנקל מאזעס האט געפרעדיגט מאראל צווישן זיינע מענטשן, צווישן זיינע לאנדסלייט. איצט איז ער שוין אוודאי געווען דער שופט און פאטריארך צווישן זיינע לאנדסלייט. די לאנדסלייט האבן אים איצט נאך מער פארטרויעט זאכן וועגן זייער אינטימע לעבן און געפרעגט אים עצות. אנקל מאזעס איז איצט אויפגעבראכט געווארן איבער אוממאראלישע מעשים, גערופן דעם שולדיגן און מוסר געזאגט, שלום געמאכט צווישן מאן און ווייב און אנגעזאגט אז אזעלכעס זאל מער נישט געשען. און אלע מאל ווען ער האט מוסר געזאגט האט ער געקענט קוקן דעם מאן אדער דער ווייב גלייך אין די אויגן אריין. אנקל מאזעס איז פרי אהיימגעקומען, ער האט נישט געקענט איינזיצן אין געשעפט זינט מאשע איז אריין אין די הויכע מאנאטן. אהיימגעקומען האט ער געטראפן אהרן'ען מיט ראזען וועלכע זענען דורך דער צייט פון מאשע'ס טראגן געווארן גאנצע באלעבאטים אין שטוב. עס איז געווען א וואונדער ווי עס האבן זיך געביטן די דערשלאגענע אידנ'ס באציאונגען צום אלמעכטיגן אנקל, זינט זיין טאכטער האט פאר אים חתונה געהאט. דער אמאליגע מענטש האט ניט נאר פארלארן די אימה און רעספעקט פארן באלעבאס, נאר אהרן האט זיך באלד געהאלטן מער באלעבאס אין שטוב ביים אנקל ווי דער אנקל אליין. און פון ראזען איז דאך אפגערעדט.

מיט וועלכער זי האָט זיך אַרומגעפּלאָגט דעם אָנקל די לעצטע צייט, איז ווידער דאָ געווען דער שנאָרער, דער גאַליציאַנער אַרבעראָזש. ער האָט זיך געפֿרעגט אויף דיר, מאָזעס, איך פֿאַרשטיי ניט, פֿאַר וואָס קומט אים דאָס, אַז ער זאָל זײַן דער קאָלעקטאָר? וואָס חתונה געהאַט מיט אים האָסטו? צי האָסטו מיט אים אַ שידוך געטאָן, וואָס דו מוזט זיך האַלטן מיט אים צוגעבונדן? שוויגער, לאָזט מיך אָפּ, וואס מאכט מאשעלע? איז דא געווען דאקטער גאלדשטיין? איך וויל ער זאל יעדער טאג אריינקומען, איר הערט שוויגער? יעדען טאג! שוועהר, רופט ער צו אהרנען, גיט אים א קלונג אן, דעם דאקטער. וואס דארף מען דעם דאקטער דא? זיי ניט משוגע מאזעס, מאשע איז אלרייט, באדער זיך ניט מיט די דאקטוירים, דאקטער גאלדשטיין וועט שוין קומען ווען מען וועט אים דארפן. ניין, איך וויל יעדער טאג ער זאל קומען, האָט דער אָנקעל געזאָגט מער פֿאַר זיך און איז אויף די שפּיץ נעגל אַרױפֿגעגאַנגען אויף די טרעפּ, װוּ דער שלאָפֿצימער איז געװען. נאָר באַלד איז ער געבליבן שטײן פֿאַר די טרעפּ מיט אַ זיך פֿרײענדיקער מינע און געשטאַמלט פֿאַר שרעק און פֿרײד, פּאַמעלעך, מאַשע, פּליז, לױף ניט! האָט דער אָנקעל געזאָגט אומרויִק און נתפּעלנדיק פֿאַרשפּרײט די הענט, װי ער װאָלט געװאָלט גרײט זײַן אויף יעדער פֿאַל. מאַשע איז אַראָפּגעקומען פֿון די טרעפּ, זי איז נישט געווען פארזיכטיג ווי דער אנקל האט געוואלט, זי האט נישט געענטפערט אויף זיין פרעגענדיגן זיך פרייענדיגן בליק, זי האט אים נישט אנגעקוקט, זי איז ווייטער געגאנגען און איז אריין צו אירע עלטערן אין עסצימער. אנקל מאזעס איז איר נאכגעגאנגען און געשלונגען פאר זיך די ווערטער, מאשע לעבן, ווי פילסט זיך היינט? איך האב געהייסן אפרופן דאקטער גאלדשטיין. מען דארף נישט דעם דאקטער, טאטע זעץ זיך אוועק. מאשע לעבן, וואס ארט עס דיר? פליז, באדער מיך נישט. און זי האט אנגעקוקט איר מאן, זעץ זיך אוועק. און דער אנקל האט זיך אוועקגעזעצט. מאשע האט זיך זייער געביטן פון נאך דער חתונה. עס איז געווען ווי דער אנקל האט אויסגעזויגן פון איר די מיידלשע צערטליכקייט און איינגעהויכט אין איר זיין מענליכע ברוטאלקייט. און דאָס האָט מען אָנגעזען אין בײדנס פּענעמער, און דעם אָנקלס פּנים איז באַשטראַלט געװאָרן מיט אַ מענטשלעכער אומבאַהאָלפֿנקײט, און פֿון מאַשעס פּנים איז אױסגעלאָשן געװאָרן יעדער מײדלשע צערטלעכקײט. זי איז שטאַרקער געװאָרן און פֿולער װי אַ רײפֿע, שטאַרקע פֿרוכט, כאָטש אירע אױגן האָבן אױסגעדריקט אַ בליק פֿון שרעק, װי זי װאָלט פֿאַר עפּעס מורא געהאַט, וואָס שאַפֿט זיך אין איר, אָבער איר פּנים האָט אויסגעדריקט די גרייטקייט עס צו באַשיצן, איר הייכע שטאַרקע פֿיגור האָט אויסגעדריקט הערשאַפֿט, און דאָס טראָגן האָט נאָך מער צוגעגעבן און פֿאַרשטאַרקט דעם אײַנדרוק פֿון איר געביטערישער הערשאַפֿט, וואָס זי האָט פֿאַרשפּרייט אַרום זיך, ווי אַ טראָגעדיקע הערשנדיקע מאַמע, וואָס ווייסט, אַז זי ברענגט לעבנס אויף דער וועלט. זינט זי טראָגט, האָט אָנקל מאָזעס געהאַט פֿאַר איר אָפּשײַ און דרך-ארץ, װי מען האָט צו דעם, װאָס איז אומפֿאַרשטענדלעך רעליגיעז, איז אַ מיסטעריע. עס האָט אים אַרומגענומען בלױז עפּעס אַן אומפֿאַרשטענדלעכע צערטלעכקײט, געפֿיל צו זײַן אײגן בלוט און פֿלײש, צו זײַן צװײטן איך, װאָס ליגט אין די טיפֿע פֿאַרבאָרגענישן בײַ מאַשען און זי האַלט עס אין זיך און שענקט אים לעבן, נאר א רעליגיעזע מיסטישע איימע פאר דעם וואס טוט זיך מיט מאשען איצט, אן איימע פאר דעם אומפארשטענדליכן און אומבאוואוסטן וואס וועבט זיך אין איר, וואס גאט טוט מיט איר דעם וואונדער און באשאפט דורך איר א לעבן. דאס האט אים שוואך געמאכט און אונטערטעניג געמאכט צו אירע פיס. דאס און נאך עפעס. אנקל מאזעס האט נאך געהאט א גרויסע בענקשאפט נאך ריינקייט, זינט ער האט חתונה געהאט פאר מאשען איז פונקט ווי ער וואלט זיך אפגעוואשן פון אלע מיעסע געפילן פון זיין פריערדיגן לעבן, און מאשע, די יונגע אומשולדיגע מאשע, וואס ער האט זי ערצויגן ביי זיך און מיט איר חתונה געהאט, מאשע איז געווען ביי אים דער סימבאל פון ריינקייט, ביי איר האט ער זיך גערייניגט פון זיין גאנצן מיעסן און זינדיגן לעבן, נישט נאר זי אליין, דאס צימער אין וועלכן זי האט געוואוינט, די זאכן וואס זי האט בארירט, די קליידער וואס זי האט געטראגן, האבן אין אים דערוועקט א געפיל פון ריינקייט. די בארירונג מיט ריינקייט האט אים אנגעשטעקט און ער איז געטריבן געווארן צו ריינקייט, און געבענקט נאך איר, און דאס האט אים אונטערטעניג געמאכט, שוואך געמאכט, און מענטשליך געמאכט. נאר א גאנץ אנדער קראפט האט איצט מאשען געיאגט, זי האט זיך ערגעץ צו עפעס אנגערירט, און ארויסגעקומען איז עפעס אנדערש. קאפיטל צוויי, דאס לאנגווייליגע לעבן. יעדער באריר און מיט גוואלד געבראכטע צערטליכקייט, האבן צוערשט ארויסגערופן ביי איר עקל, און דערנאך גלייכגילטיגקייט. זי האט געטאן וואס מען האט פארלאנגט פון איר, ווייל עס האט זיך איר געדאכט, אז ווען זי איז געגאנגען צום אנקל און באשטאנען חתונה צו האבן מיט אים, איז זי איינגעגאנגען אויף אלץ, און זי האט זיך געהאלטן פאר א קרבן, איז אין אָנהײב נאָך איר חתונה געלעגן אױף איר אַ שטילער לײַדנדיקער שײַן, אַ שײַן פֿון אַ קרבן. האָט ער זי אײדל און שיין געמאַכט, האָט דער אָנקל ביסלעכווײַז די הײליקע שײַן אױף איר פֿאַרשוועכט, אױסגעלאָשן. ער האָט אױפֿגעװעקט אין איר גערײצטקײט. אָבער דאָקטער גאָלדשטײנס עלעקטרישע מאַשינען, װאָס האָבן געװאַרימט און אױפֿגעפֿרישט אָנקל מאָזעסעס אײַנגעשלאָפֿן בלוט, דער אָנקל פֿלעג אַהײם קומען צום דאָקטער, זײַנען נישט בכּוח געװען יונג צו מאַכן דעם אָנקל, האָט ער געװעקט זי פֿון איר מײדלשן חלום און איז ניט אין שטאַנד געװען צו שאַפֿן פֿאַר איר אַן אַנדערן. אַ װאָרן חלום! זי איז געװען װי אַ כּלה, אַ געבעטענע צו דער חתונה, און קײן חתן איז נישט געװען. זי איז געװען װי אַ יונגער פֿרישער שפּראָצלינג, איבער װעלכן מען פֿאַרדעקט אַ גלעזערנע כּלי. מען פֿיטערט די ערד פֿון שפּראָצלינג, מען װאַרעמט די װאָרצלען, אָבער די צװײַגן זײַנען אײַנגעצײַמט אין גלאָז. מיט איר יעדער באַריר האָט זי אים אײדעלער און שענער געמאַכט, האָט זי אין אים אײַנגעפֿלאַנצט נײַע בענקענישן צום לעבן, און זי אַלײן איז מיאוסער און גראָבער געװאָרן, װי אַ פּאַרע אַ נאַקעטער, װאָס באָדט זיך אין קינדער-בלוט. האָט זיך דער אָנקל בײַטאָג אַרומגעדרײט אַ גוטער, אַ שײנענדיקער און אַ שמײכלדיקער, בעסער צו גאָט און צו לײַט. זיין האַרץ גענערט מיט קינדער-בלוט איז ווייכער געוואָרן, פֿילנדיקער און מענטשלעכער, אָבער מאַשע האָט דאָך טראָפּנווייז געקאָרמעט מיט איר אומשולדיקער איידעלער יונגקייט אַ פֿרעמדן, אַלטן, פֿאַרדאַרטן דאָרן. דער דאָרן האָט אָנגעהויבן צו בליען און אַליין איז זי געוואָרן פֿאַרטריקנט. די ערשטע צייט האָט זי זיך געשעמט. זי האָט געמיינט, אַז אַלע ווייסן, אַלע זעען אירע מיידלשע פֿאַרבאָרגענישן, וואָס דער אָנקל האָט אַנטפּלעקט. האָט זי זיך באַהאַלטן אויף גאַנצע טעג אין שטוב, אָפּגעשלאָסן זיך פֿון מענטשן, געשעמט זיך צו קוקן אין שפּיגל אַרײַן, איר אייגן פּנים צו זען, אירע אייגענע שוועסטער צו זען. דערנאָך האָט זי אַרומגענומען אַ בענקשאַפֿט נאָך אירע מיידלשע יאָרן. זי האָט ליב געהאַט זיך אָנצוטאָן ווי אַ מיידל, זי האָט זיך דערמאָנט יעדער קלייניקייט, וואָס עס האָט פּאַסירט מיט איר, ווען זי איז געווען אַ מיידל, די געשפרעכן מיט די חבר'טעס, דאס שפילן זיך מיט טשארלי'ן און דאס אויסלאכן אים, יעדע קלייניגקייט האט ארויסגערופן ביי איר אזויפיל אנגענעמע זכרונות, זי פלעגט זיך איינשליסן אויף גאנצע טעג ארויסנעמען אירע שולביכער און שולהעפטן וועלכע זי האט באהאלטן ווי אן אנדענק.

קלײַבן זי אױס אַ קלײד פֿאַר איר. טשאַרלי מוז זאָגן צי עס געפֿעלט אים און זי טוט גלײַך אָן דאָס קלײד און טשאַרלי דעם נײַעם שניפּס און זײ גײען צוזאַמען אױף אַ מאַטינע. דערנאָך איז איר דאָס לעבן לאַנגװײַליק געװאָרן. בײַ טאָג װען דער אָנקל איז נישט געװען האָט זי געקענט אױספֿילן אירע טעג מיט חלומות, אין די אָװנטן איז איר לאַנגװײַליק געװען. עס האָבן איר דערעסן די פּאָרצעלײַנע הינט און קעץ און דאָס נאַרישע געשליפֿענע גלאָז, װאָס האָט געפֿינקלט פֿון אַלע װינקלען און װאָס איז שטום געװען, האָט גאָרנישט געקענט זאָגן און איז אַלע טאָג ענלעך געװען און קײנמאָל זיך ניט געביטן. אַלע אָװנט די זעלביקע צימערן, די זעלביקע לאָמפּן און דער זעלביקער אָנקל, די זעלביקע שמײכלען מיטן זעלביקן מאַשע דיר, דאַרלינג! די לאַנגװײַליקײט מיט דעם אַלטן אָנקל איז געװען ניט צו דערטראָגן. זי האָט געקראָגן קאָפּװיטאָגן יעדן אָװנט פֿאַר לאַנגװײַליקײט, װי מען קריגט פֿון אַ שלעכטן ריח. יעדער אָװנט דאָס זעלביקע, דאָס נאַרישע עסן, צו װאָס און צו װען, טײלמאָל קינאָ, אָפֿטמאָל די זעלביקע אָן פֿרײד און אָן אינטערעס טאַטע-מאַמע, װאָס פּײַניקן זי מיט איבערגעטריבענער גוטסקײט און אונטערטעניקײט.

אָפֿטמאָל איז ער אַרײַנגעקומען אין די אָװנטן סעם. שױן לאַנג האָט ער זי פֿאַרפֿאָלגט מיט זײַנע שטום-רעדנדיקע בליקן, און אַז דאָס לעבן איז איר געװאָרן לאַנגװײַליק, האָט זי אָנגעהױבן זיך צוצוקוקן צו די שטום-שנאָרנדיקע בליקן. דער פּנים איז געװען דער זעלביקער װי דעם אָנקלס, נאָר ייִנגער און קרעפֿטיקער. די נאָזלעכער האָבן נאָר געציטערט און די אונטערשטע ליפּ האָט געציטערט פֿאַר שטאַרקײט און פֿרישקײט. געווען איז ער דער אנקל, נאר יונגער און ברוטאלער. און גערעדט אסאך און געלאכט אסאך אין די אוונטן, און האט געוויזן זיינע שטארקע ווייסע ציין וואס האבן ארויסגעקוקט פון די נאקעטע ליפן, און האט זי זיך אפטמאל געוואלט פארגעסן, האט זי זיך פארגעשטעלט דעם יונגערן און ברוטאלן אנקל. סעם האט אויסגעפירט דעם שוועסטער קינד מאנעס'ס עצה. מאך זיך צו צום יונג ווייבל, וואו דו האסט נישט געקענט דערגרייכן ביים אלטן, וועסטו דערגרייכן דורך איר. און ווי סעם האט נאר געהאט א געלעגנהייט, האט ער איר ארויסגעוויזן אויפמערקזאמקייט. צוערשט פון איבערגערעכנטקייט פאר זיינע געשעפטן. נאר אז ער האט אנגעהויבן זיך צוצוקוקן צו איר, צו איר שטילקייט און צו איר ליידנדיגן שווייגן, האט עס ביי אים עפעס גערירט. סעם האט זיך פארליבט אין איר. צוליב איר האט ער אפגעלאזט דעם שידוך וואס ער האט געוואלט טון אויך פאר קאריערע. דאס געפיל צו איר האט אים אונטערזאגט ווי זיך צו האלטן. ער האט געשוויגן, נישט דערוועגט זיך מיט קיין ווארט אדער מיט קיין באוועגונג צו באליידיגן זי אדער געבן אנצוהערן פון זיינע געפילן. ער איז אָפֿטמאָל געװען מיט איר אַלײן, זי אָפֿט אַהײמגעפֿירט פֿון געשעפֿט, פֿאַרבראַכט מיט איר אין די אָװנטן, װען דער אָנקל איז געװען פֿאַרנומען מיט זײַנע זיצונגען אין די פֿאַרשײדענע געזעלשאַפֿטן. ער האָט איר פֿאַרטרױט פֿון זײַנע פּלענער און עצות, געפֿרעגט בײַ איר װעגן זײַן שידוך. דאָס האָט זי נענטער געמאַכט צו אים, און סעם איז איר געװאָרן אַן אמתער איבערגעגעבענער פֿרײַנד. זיין געפיל צו איר איז אזוי שטארק געווארן, אז דער יונג איז גרייט געווען אלסדינג צו טון פאר איר. ער האט צוליב איר אנגעהויבן זיך אנדערש אויפצופירן, אנשטענדיגער און שענער. ער האט זיך פאר איר געוואלט אויספיינען און נישט געוואוסט מיט וואס, האט ער אנגעהויבן צו גיין אין דייטשן טעמפל דאוונען, געמיינט ער וועט דערמיט מאשען געפעלן. געלערנט זיך ענגליש שרייבן און אפילו גענומען ביכער צום לייענען. אין זײַן קלײדן זיך האָט ער זיך איבערגעביטן, און צו איר האָט ער אַרױסגעװיזן אַ שטילע, איבערגעגעבענע געטרײַשאַפֿט, און די געטרײַשאַפֿט האָט אים אײדעלער און שענער געמאַכט. קאַפּיטל דרײַ. מזל-טובֿ, אַ ייִנגל! אין הױז איז געװען שטיל. די דינסטן זײַנען געגאַנגען אױף די שפּיץ-פֿינגער, װי אַ טױטער װאָלט געװען אין שטוב. נאָר פֿון אַ װײַט, װײַט צימער, װאָס איז געלעגן אין אַ װינקל פֿון הױז, האָט זיך געהערט אַ באַװעגונג, אַ פֿאַרשטיקטע באַװעגונג. אַ טיר האָט זיך אױפֿגעמאַכט און צוגעמאַכט. אַ כּלי האָט געקלימפּערט. אַן ערנסטער באַפֿעל אין אַ שטילן טאָן, און טריט, טריט אױף די פֿינגער. אין זאַל, װאָס מען האָט אים זעלטן באַנוצט און די קאַלטקײט פֿון אומבאַװאױנטקײט, האָט אים געמאַכט אומהײמלעך, האָט זיך דער אָנקל אַרומגעדרײט. ער האָט זיך געביסן די נעגל פֿון אומגעדולדיקייט, דאָס פּנים איז בלייך געווען און אויסגעמאַטערט פֿון אַ פּאָר נעכט ניט שלאָפֿן, די אויגן האָבן געשטראַלט פֿאַר שרעק און האָפֿענונג, ער האָט געמורמלט פֿאַר זיך, טאַטע, מאַמע, גאָט, העלף מיר! איך וועל אַלץ טאָן, אַלץ, אַלץ, אַלץ, נאָר העלף מיר! לאָז זי ניט פּײַניקן, טאַטע, לאָז זי ניט! עס איז דאָך אַ רחמנות! אוי! אוי! אוי!

אין איין מינוט איז דורכגעגאנגען זיין לעבן פאר אים, ער האט זיך דערמאנט אלצדינג וואס ער האט געטון, און עס האט זיך אים געדאכט אז עס שטייט ווער הינטער אים און לאזט אים נישט צוקומען צו א תכלית אין לעבן, לאזט אים נישט ווערן דאס וואס ער וויל, ערשט איצט זעט ער דאס, ער האט נישט געוואוסט דערפון. ער האָט געבענקט נאָך אַ בעסערן לעבן די גאַנצע צײַט, זינט ער האָט זיך געשטעלט אױף די פֿיס. נאָר עס האָט װער נישט צוגעלאָזט דאָס לעבן, און איצט, אַז ער האָט עס שױן געפֿונען, אַז ער האָט עס שױן אין דעם נײַעם לעבן און עס דאַרף קומען דאָס, װאָס ער האָט אַזױ געהאָפֿט דערױף, אַז עס װעט קומען, אַ קינד פֿון אים, זײַן אײגן קינד פֿון רײנקײט, אַ קינד, מיט װעלכן ער װעט זיך נישט דאַרפֿן באַהאַלטן, זײַן אײגענער איך, אַ נײַער און אַ יונגער, זיין אייגענער איך וועט נאך אמאל געבארן ווערן וואס וועט געבן א טעם און אן אינהאלט צו זיין גאנצן געוועזענעם לעבן. איצט אז עס קומט די מינוט האט ער מורא אז עמיצער וועט ניט לאזן, עס וועט געשען אן אומגליק. ניין, טאטע אין הימל, וועסט מיר מוחל זיין, איך וועל אלץ טון גאנץ אנדערש, גאנץ אנדערש לעבן, לאז מיך, טאטע אין הימל, לאז מיך, העלף מיר, העלף מיר. מיט יעדע שעה וואס עס האט לענגער געדויערט מאשע'ס גיין צו קינד, איז אים אלץ קלארער געווארן וואס מאשע און דאס ניי-געבארענע באטייט פאר אים. ער האט געהאט דאס געפיל אז ניט א פרעמדן לעבן, נאר זיין אייגן לעבן ווערט דארט הינטער די פארמאכטע טירן געבוירן אדער געטייט. זיין ווייט לעבן אין דער פארגאנגענהייט און זיין ווייט, ווייט לעבן אין דער צוקונפט, אלץ וואס עס קומט נאך אים ליגט אין מאשע'ס שויס, און דארטן ווערט עס איצט באשאפן אדער געטייט.

און ליכט אויף א ווייס-געדעקטן טיש, און די מאמע אין א ווייסער הויב בענטשט ליכט און וויינט, און ער אין א נייער ציצענער קאפאטע וואס דער טאטע האט אים געקויפט ביי א קרעמער, שטייט אין א ווינקל פון שטוב מיט א גרויסן מחזור אין האנט, און שעמט זיך פאר דער מאמע'ס ווייסער הויב און פאר דער מאמע'ס טרערן. ער האט היינט מערן געריסן אויפ'ן פעלד און עפל גע'גנב'עט.

מזל טוב משה, מזל טוב! א יונגל, א יונגל, א יונגל! דאקטער, יא? דאקטער, יעס, יעס, מיסטער מעלניק, מזל טוב! עווריטינג איז אלרייט, שי איז אלרייט! דאקטער, דיר! און שפרינגט ווי א יונגל איבער די טרעפ. איין מינוט, מיסטער מעלניק, לאזט זי אליין, מיר'ן באלד גיין. דאקטער, דיר! איך וועל עס אייך קיינמאל נישט פארגעסן, קיינמאל ניט! וועיט א מינוט, און וואס מאכט זי? און דאס שי איז אלרייט און די בעיבי איז אלרייט? וואס האב איך אייך געזאגט מיסטער מעלניק איר געדענקט? האט דער דאקטער אים געקוקט אין די אויגן אריין מיט א חוצפה'דיג געלעכטערל, איך וועל טון עפעס פאר אייך א זאך אז די גאנצע שטאט וועט דאמיט קלינגען, איר וועט זעהן דאקטער. אלרייט מיסטער מעלניק מיר וועלן זעהן. נאר דער אנקל האט אים שיין ניט געהערט, ער איז דורכגעלאפן דעם זאל אין עס-צימער איז אים געפאלן אויפן האלז אהרן מעלניק מיט געוויין און קושן. א האלב טוץ מומעס, משפחה און לאנדסלייט האבן אים ארומגערינגלט מיט פרייד און געשריגן מזל טוב! מזל טוב! א יונגל! ער האט זיך קוים ארויסגעריסן פון זיי און איז ארויף מיט לייכטע איינגעהאלטענע טריט צו די שלאף-צימערס. סוף זייט זיבן, המשך אויף זייט אכט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,